איז שמואל איז געווען א א יונגערמאן א יונגע בחור ער האט משרת געווען אין די משכן איז יענע צייטן איז געווען דבר השם יקר ס'איז נישט געווען קיין נבואה נישט געווען קיין נביאים אפילו עלי איז אפשר געווען א שטיקל נביא ער האט געהאט רוח הקודש ס'איז געווען אין חזון נפרץ זייער ווייניג און די גאנצע מעשה דא גייט זיין ווי שמואל באקומט זיין ערשטע נבואה און לכאורה מיט דעם נישט נאר ס'איז נישט ספעציפיש פאר שמואל זיין ערשטע נבואה נאר ס'ווערט צוריק, נתחדש די מוסד, די מצב, מציאות פון נבואה אין כלל ישראל ווערט דא צוריק געעפנט כאילו דורך שמואל הנביא. איז געווען א טאג און שמואל שלאפט, א נאכט בעצם, עלי שלאפט, עלי האט נישט געקענט זעהן שוין, און ס'נאך געווען אביסל לעכט, וועלכע לעכט ווייס איך נישט אפשר פון די מנורה, און שמואל ליגט דארט אויכעט, דארט בהיכל השם אשר שם ארון אלהים רשי זאגט אז ס'מיינט אינדרויסן מחנה לוויה, און מיטאמאל הערט שמואל א קול, די פסוק זאגט ויקרא השם אל שמואל, ווען מען זאגט די פסוק רעדט פון די מציאות וואס אונז ווייסן שוין אז די אייבערשטער איז געווען אבער שמואל האט נישט געוואוסט, ער הערט איינער זאגט אזוי ווי מען זעט צום סוף שמואל שמואל, ער האט נישט געוואוסט ער האט געמיינט עלי רופט אים, שטייט ער אויף ער זאגט הנני, גייט לויפט צו עלי און ער זאגט איך בין דא האסט מיר גערופן, זאגט אים עלי איך האב דיר נישט גערופן וואס גיי צוריק שלאפן, שוין גייט צוריק שלאפן. און נאכאמאל די אייבערשטער רופט אבער שמואל ווייסט נישט, ער הערט שמואל ער שטייט אויף נאכאמאל ער גייט צו עלי זאגט איך בין דא האסט מיר גערופן? און עלי זאגט אים נאכאמאל כ'האב דיר נישט גערופן, שוב שכב בני, מיין זון, גיי צוריק. און ער גייט צוריק, און שמואל האט נאכנישט געוואוסט, טרם ידע השם, ער האט נישט געוואוסט וויאזוי ס'סאונד, וואס וויאזוי מ'ווייסט אז דאס רעדט די אייבערשטער בכלל. און א דריטע מאל רופט די אייבערשטער, שמואל, און גייט צו עלי איך האב דיר גערופן. האט עלי שוין פארשטאנען אז דאס איז נישט אים, און שוין די דריטע מאל, ס'איז נישט קיין טעות סתם שמואל האט עפעס א חלום, נאר דאס איז די אייבערשטער האט אים געזאגט גיי צוריק, לייג דיך צוריק אויפן פלאץ, און. אז וועסט הערן אז ער רופט וועסטו זאגן דבר השם כי שומע עבדך אזוי וועט די אייבערשטער קענען צוריק רעדן מיט דיך זעהט אויס דאס די סדר הנבואה וואס עלי האט געוואוסט גייט שמואל ער ליגט אויפן פלאץ און די אייבערשטער קומט ויתיצב זעהט אויס נישט סתם ער איז געקומען ממש און ער זאגט שמואל שמואל און שמואל ענטפערט דבר כי שומע עבדך אה אז שמואל איז שוין גרייט ער איז מוכן זעהט אויס קלאר אז מען דארף זאגן דבר די נבואה רעדט נישט פאר מען מען ווייסט הייבט אן אזוי ווי כביכול א קאנווערסעישן און מ'זאגט רעד איך וויל הערן. איז דא זאגט די אייבערשטער פאר שמואל א שרעקליכע נבואה און ער זאגט אים אזא שרעקליכע נבואה איך וועל יעצט מאכן א זאך בישראל אשר כל שמעו תצלינה שתי אזניו ס'וועט קלינגען אין די אויערן אזא זאך וואס זאל איך טון איך גיי אויספירן פאר עלי אלעס וואס איך האב גערעדט ס'הייסט וואס איך האב גערעדט פאר די פריע אין די פריערדיגע פרק די איש אלהים די נביא האט שוין געזאגט גיי עס אנהייבן מקיים זיין איך גיי שופט זיין ביתו של עלי די די חטא וואס אונז ווייסן אז בניו מקללים להם בניו מיינט צו זאגן זיי זענען מקלל כביכול מ'זאגט להם כאילו און לא כהה בם, עלי האט נישט מוחה געווען אין זיי, לכן נשבעתי לבית עלי, איך שווער אז ס'גייט זיך נישט נתכפר ווערן לעלי בזבח ומנחה אין אנדערע ווערטער ער מיינט אז ער איז א כהן קען ברענגען א מנחה עס וועט זיך נתכפר ווערן ניין איך גיי אים נישט מוחל זיין עס גייט אויספירן אלעס וואס ער האט געזאגט וואס אונז האבן געלערנט פריער זיי גייען שטארבן חפני ופנחס און ס'גייט נישט בלייבן קיין זקן בביתך און אזוי ווייטער. איז שמואל שלאפט ביז אינדערפרי ער שטייט אויף ער האט מורא געהאט ער עפענט די טיר נארמאל אזוי ווי די סדר ס'זעט אויס ס'איז געווען זיין דזשאב משוער משוער הייסט עס אין די גמרא יא עפענט די טיר ס'איז דזשאב פון די לויים און ער האט מורא געהאט צו פארציילן פאר עלי וואס איז געווען עלי האט אבער געוויסט יא איך געווען דארט ביינאכט ער האט געוויסט אז ס'איז געווען א נבואה קומט עלי רופט שמואל און ער זאגט אים שמואל בני יא דא רופט ער אים טאקע יא און שמואל זאָגט הנני, און זאָגט, נו, װאָס האָט דער אײבערשטער גערעדט צו דיך? זאָג מיך! און ער האָט אים געסטראַשעט, געשװאָרן, כּה יעשׂה לך אלקים וכּה יוסיף, דער אײבערשטער זאָל דיך אַזױ און אַזױ טאָן, טאָמער עסט מיר נישט זאָגן, װאָס ער האָט דיך געזאָגט. דאָס הײסט, ער האָט מורא געהאַט, אַז אפֿשר שמואל װיל אים נישט זאָגן, האָט ער אים באַשװאָרן, ער זאָל אים זאָגן, געשאָלטן אפֿילו. האָט דער שמואל געזאָגט די גאַנצע זאַך, לא כיחד, ער האָט אים געזאָגט אַלעס, אַזױ װי ס'איז געװען. און עלי דא זעט מען אז עלי איז יא געווען א צדיק, ער האט נישט געזאגט נו השם הוא, ס'איז געווען די אייבערשטער הטוב בעיניו יעשה, די אייבערשטער טוהן וואס ער, וואס קען איך טוהן, כאילו, האט נישט געזאגט איך גיי תשובה טוהן, זעט אויס ער האט פארשטאנען אז ער האט גערעכט די אייבערשטער. שוין עד כאן הנבואה און די מעשה פון שמואל מיט עלי, יעצט ויגדל שמואל, שמואל איז צוביסלעך אויפגעוואקסן, וה' היה עמו, איז אלץ געווען א נביא, די אייבערשטער איז געווען מיט אים, לא הפיל מכל דבריו ארצה, אלעס וואס שמואל האט פאראויס געזאגט נבואה איז מקוים געווארן. און ס'איז געווען מפורסם וידע כל ישראל יעדער האט געוואוסט מדן ועד באר שבע אין גאנץ ארץ ישראל, איז געווען ידוע כי נאמן שמואל לנביא להשם נביא שמואל איז א נביא אמת זעט אויס דבר השם היה יקר אפשר נביא שקר איז געווען מ'האט נישט געקענט וויסן וועמען צו טרויען שמואל איז געווארן סלאולי מפורסם אז ער איז א געטרויען געטרייע נביא ער איז א אמת'דיגע נביא און אזוי ווייטער ויוסף השם דער אייבערשטער פלעגט זיך באווייזן פאר שמואל אין שילה בדבר השם און יעדער האט געוואוסט אז ער איז א אמת'דיגע נביא.